זכות מרת שרה ברכה בת חנה רבקה שתחיה ליום ההולדת שלה י ג שבט. ג' חלקים משיחת י' שבט תש"מ. זאגט דער פוסק גלייך אין דעם שיעור פון יום שלישי שלאחרי זה, אז דער אייבערשטער נאך דערויף ווי משה האט מסיים געווען דער ואתם תחרישון, וואס דאס איז דער ענטפער צו דער פערטער כיתה, וואס לכאורה היתכן מען לאזט ניט א אידן קינד דאוונען מבקש זיין צרכיו בכלל ובפרט אז מען שטייט אין אזא מין מעמד ומצב, האט דער אייבישטער געזאגט אז איצטער איז די צייט מה תצעק אלי, איצטער איז די צייט דבר אל בני ישראל ויסעו. אמת טאקע, ענין התפילה איז דאס איינע פון די ג' עמודים שעליהם העולם עומד, על אחת כמה וכמה ויזעקו בקול גדול הצווחה שבתפילה, ווי עס מ'האט געזען אין מצרים גופא אז בשעת ויצעקו אל השם איז דעמאלט איז געווען וידע אלקים און ס'האט זיך אנגעהויבן דער גאנצער מהלך פון דער גאולה. דערנאך איז אבער דא דער מעמד ומצב פארלאנגט אז א איד זאל צוזאמענלייגן זיין טלית און תפילין און ארויסגיין אין גאס און שפאלטן א ים. און ווי שטייט זיך אויף דערויף די דוגמא דער ענין פון א ים איז ווי די גמרא זאגט אז כל מה שיש בים שיש ביבשה יש בים. נאר וואס איז דער חילוק, אין יבשה זעט מען די ענינים ווי זיי זענען, בשעת דאס געפינט זיך אין ים איז די כמים לים מכסים, די ענינים שבים זענען צוגעדעקט, מען זעט מער נישט ווי די מים. וואס אויף דערויף זאגט מען אז דאס איז א דוגמא בנוגע צו די מעמד ומצב אין זמן הגלות,

פארוואס דערקענט ער נישט דעם נס דערפאר וואס איז דא דער העלם כמים ליום מכסים דאס איז צוגעדעקט און עס ווייזט זיך אויס אז עולם כמנהגו נוהג אט דאס איז דרכו של עולם. וואס כדי צו שפאלטן דעם ים קען מען דאס נישט טון בשעת מען געפינט זיך אין יבשה. דאס דארף זיין ויסעו און אין אן אופן אז ס'איז געווען די וואס האבן אנגעהויבן שפרינגען אין ים, און בשעת מ'שפרינגט אין ים איז דעמאלט איז ויסעו דאס איז דער אמת'ער אוועקגיין פון זיין פריערדיגער מעמד ומצב, און אטא דעמאלט זעט מען די תשועת השם מיט השם ילחם לכם מיט אלע עניינים ווי מ'האט עס דעמאלט געזען. פונקט אזוי ווי ביי א בעל תשובה איז ענינו אויב ער'ט גיין במדידה והגבלה איז אטא דעמאלט וועט עס קומען שווער ארויסצוקריכן ממעמדו ומצבו על אחת כמה וכמה ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אז דער לשון איז אין מספיקין בידו לעשות תשובה אבער אויב דחק איז אטא דעמאלט נכנס

ובלשון וברמז ווי עס ווערט געבראכט אין ספרי מוסר אז כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא אז אין אלע זאכן דארף מען פאלגן ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך א חוץ מצא בשעת ס'שטייט אין שלחן ערוך און דער רמב ם איז מאריך בארוכה אין הלכות תשובה אז ס'דא כ ד פֿיר און צוואַנציק זאכן

און אָט אָ דעמאָלט פֿירט מען אויס דורך דעם דחק, אַז ס'ווערט דער ענין פֿון נכנס, דורך וואָס פֿאַר אַ סדר איז דאָס, איז דאָס בשעת ער שפּרינגט, אַז ער איז אָדם הולך, ישר, ישר הולך, און ער גייט אין אַ דרגה אחר דרגה און האָט קיין שײַכות ניט צו אַרויסשפּרינגען פֿון זיך, איבערשפּרינגען דעם סדר, עבודתו הרגילה איז אט דעמאלט וועט ער דערצו ניט צוקומען, בשעת ער שפרינגט אריבער ווי דער רמב ם זאגט אז א פריער איז ער געווען אין א דרגה פון א היפך פון א צדיק, און דערנאך איז עשה תשובה ותשובה זיך אז יודע תעלומות יעיד עליו און יודע תעלומות ווייס זיך במחשבתו.

ניט וויסנדיק אַז ס'עט זײַן וואָס'עט באַשטיין תשועת השם, וואָס לכאורה האָט ער דאָך ניט געפֿאָלגט משה רבינו, משה רבינו האָט פֿריִער געענטפֿערט צו דער שיטה פֿון ניפּול לים, אַז דאָס איז ניט קיין שיטה, אַף-על-פּי-כן ער האָט דערהערט אַז משה רבינו גיט איבער דעם צו בני ישראל ויסעו, איז האָט ער דעמאָלט איז ער געגאַנגען בײַ אים קיין נפֿקא-מינה ניט צי דאָס גייט יבשה צי דאס גייט זיין וויבאלד דאס איז צו זיין אן ענין אז מען ווערט נענטער צו מתן תורה צו הר סיני איז אט דעמאלט איז ויסעו און דעמאלט שפאלט זיך דער ים פאר אלע אידן און וואס נאך מערער זאגט דער מדרש אז דעמאלט איז נבקעו כל מימות שבעולם וואס דערפאר איז אין יריחו ביי כיבוש הארץ האט מען געזאגט נמוגו דערפאר וואס מען האט געהערט אשר עשה וואס דער אייבערשטער האט געזאגט בשעת קריעת ים סוף ווארום בשעת האט זיך געשפאלט דער ים פאר נחשונ'ען האט זיך געשפאלט דער נהר ארום יריחו, וואס דאס איז אויכעט וואס גלייך אויכעט אין כריתות לאחרי מעשה הקרבנות, איז מעשה הקרבנות איז אויכעט די דוגמא פון א ענין התשובה, יביא קרבן ויתכפר לו, אבער אף על פי כן אין תשובה גופא איז דאך דא כמה וכמה אופנים ודרגות, ביז אין א תשובה פון שעתא חדא ברגעא חדא, וואס דאס איז מעשה קרבנות פארלאנגט א סדר מסודר.

דערנאך איז אבער דא דער ענין כאמור לעיל, אז ס'דארף זיין דער ומעשה הוא העיקר דבר אל בני ישראל ויסעו, וואס דאס איז אויכעט די הוראה ביז בימינו אלו, ובפרט נאך ווי דער בעל ההילולא האט געבעטן און געגעבן כוחות און האט געבענטשט אז מ'טאר זיך נישט מצמצם זיין אין זיינע אייגענע ד' אמות, אפילו דאס איז ד' אמות של הלכה אדער ד' אמות של תפילה, ווי מען געפינט זיך די ביידע עניינים פון ד' אמות אין הלכה און אין גמרא, ברכות און מדרש, און מען מוז ארויסגיין אין דעם חוצה, אף על פי וואס דעם חוצה דארף ערשט שפאלטן א ים און דאס וואס איז מכסה אויף אמיתית המצאו שממנו נמצאו כל הנמצאים, אז זיי ווייסן גארניט פון דער גאנצער מציאות פון יסוד היסודות ועמוד החכמות, און מ'דארף זיי ערשט לערנען פון אל"ף אן, און צוליב דערויף דארף מען אראפנעמען דעם העלם והסתר וואס זיי האבן, און דערנאָך אַראָפּנעמען דעם העלם והסתר פון וועלט, האָט מען דעם ציווי און בקשות פון נשיא דורנו פון בעל ההילולא, אַז מען זאָל זיך אָפּגעבן מיט אָט דער עבודה, און דאָס וואָס ער איז מצווה לאחרים לעשות, איז צדיקים דומים לבוראם, ווי דער אייבערשטער איז מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, אַז ער האָט אויכעט טוען אזוי צדיקים אפריער, טוען זיי דאס אליין, און דורך דערויף מאכן לייכטער סוללת הדרך לכל זרעו ולכל תלמידיו און די אלע וואס ווילן זיך דערצו מצרף זיין, אז מען זאל ארויסגיין אין חוצה אף על פי וואס לפי שעה דארף ער דערפאר ארויסגיין פון ד' אמות של תורה וד' אמות של הלכה, און דארטן וועט ער דורך זיין שפרונג וועט דער אייבערשטער שפאלטן דעם ים, און ס'וועט זיין נבקע כל מימות שבעולם, דורך זיין פעולה און זיין חלק בעולם וועט זיך דאס אפרופן, און דאס וועט מסייע זיין צו א אידן וואס געפינט זיך בקצווי תבל, אז ממנו יראו וכן יעשו,